אקעי ווער בעק. א מענטש איז אזא מין אזא מין מענטש אזא מין חיה וואס האט שכל. פון דעם שטייט אשרי העם יודעי תרועה יודעי תרועה שטייט נישט תוקעי תרועה שטייט נישט זועקי תרועה שטייט נישט עושים תשובה תרועה און ס'שטייט אויך נישט מכווני תרועה שטייט יודעי תרועה און מ'דארף פארשטיין אז די אין אנדערע ווערטער אז די די די זאך וואס איז מציל די מענטש ווייל די קטרוג די דין פון ראש השנה איז די גייסט נישט זיין קיין מענטש די גייסט נישט זיין איינער

באט ער איז דאך נישט קיין מענטש, ער איז נאך אלץ א בהמה, אדם ובהמה תושיע ה'. ער איז נאך אלץ נישט, ער ווייסט נאך, ער קען נאך אלץ נישט מאכן קיין נייע יאר, ווייל דער מענטש, ער קען נעמען זייער גוט די נייע יאר, די די די נייע זאכן וואס איינער גייט אים געבן, וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן, וואס א אנדערער מענטש האט אים געגעבן, אבער ער קען עס נישט מאכן. גרייט צו זיין דער וואס ער קען עס מאכן, דער וואס ער קען מחדש זיין, שתחדש עלינו שנה חדשה.

אין זינען מ'איז מ'האט נישט מצליח געווען צו מכוון זיין צו האבן די ריכטיגע מחשבה אין ריכטיגע מינוט ס'האט נישט צו טון מיט דאס ווייל מחשבה איז א צייט א זמני מחשבה איז א כוונה איז א זאך וואס איז אקעי ס'איז געלונגען יענע מינוט מ'האט געהאט די ריכטיגע מחשבה יענע מינוט ס'איז זייער וויכטיג אבער ס'איז נישט דאס ס'איז נישט די עיקר זאך פון א מענטש די עיקר זאך פון א מענטש איז נישט ער האט נישט די האט די ריכטיגע מחשבה דאס איז א מאשין א קאמפיוטער האט אסאך בעסערע מחשבות כאילו מחשבות אויב מ'קען עס רופן מחשבות האט אסאך בעסערע מחשבות יעדע מינוט. און ווען מען דארף פונקטליך ער פארגעסט גארנישט ער ווערט נישט צומישט ער ווערט נישט פארלוירן ער האט נישט קיין מחשבות זרות נאך קיינמאל נישט געשען אבער א מענטש האט יא אבער א מענטש איז איינער וואס ער האט עפעס וואס איז מעל הזמן ער האט עפעס וואס מען קען ער קען מאכן די זמן ווייל ער האט א זאך וואס ער ווייסט און ער ווייסט הייסט ער געדענקט יום הזכרון ער געדענקט און ער ווייסט עס אין זיין מח הזכרון אין זיין מח הדעת ער ווייסט ער ווייסט די זאכן ער ווייסט ווי עס ארבעט ער ווייסט די ענין פון דעם ער ווייסט לפי הבנתו וואס וואס ער טוט און ער קען מאכן נאך זאכן, ער קען מארגן מוליד זיין נאך זאכן, איינער וואס האט דעת ער קען מוליד זיין, ער קען קען מוליד זיין א נייע יאר, איינער וואס האט נישט קיין דעת ער קען פאלגן די לעצטערדיגע יאר, אבער די מענטשן וואס פאלגן פאר דעם רוב מענטשן וואס זיי קענען נישט מחדש זיין קיין נייע יאר פאר זיך, זיי פארן צו א רבי אדער צו א חכם, ילך אצל חכם, ראש השנה דארף מען גיין צו א חכם, ווייל אזוי ווי די גמרא זאגט, א בפירושע גמרא, אז אויב איינער וועט נישט וויסן וויאזוי צו בלאזן די שופר, יוליכנו אצל חכם, וילמדנו הלכות תקיעות, זאל ער גיין צו א חכם, ווייל חכם ביינער מלאכים. ווייל ווייל א מענטש אליינס קען נישט קען נישט טוהן די קען נישט טוהן די תקיעה ער דארף ער דארף מען זאל איינער זאל אים ווייזן וויאזוי עס צו טוהן אבער דער חכם איינער וואס איינער איז אליינס א חכם איז ער אליינס באקומט ער די תקיעה וואס אשרי העם יודעי יודעי תרועה נישט זוכרי נישט מכווני תרועה נישט נישט א מענטש וואס האט נישט קיין מחשבות זרות ביי די תקיעות אדער אזעלכע זאכן. דאס איז דער ענין פון יודעי תרועה. עס איז דא נאך אסאך זאכן וואס איך וואלט רעדן אבער עס איז נישט דא אזויפיל צייט. סאו איך קען ענדיגן מיט דעם פשט פון חיים. דער עיקר דארף מען מחדש זיין וואס וואס איז מחדש איז א זאך וואס הייסט חיים. זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. חיים מיינט, געווענליך מיינט, מען זאל נישט שטארבן, מען זאל נישט זיין טויט.

ווייל ווייל וויפיל געלט מען זאל האבן, וויפיל תורה מען זאל לערנען, וויפיל חברים מען זאל האבן, וויפיל רילעשאנשיפס מען זאל האבן, די אלע זאכן זיי זענען תלוי אין וויפיל לעבן מען האט. איינער וואס ער איז לעבעדיג, ער האט אלעס. ס'הייסט, אסאך מאל פרעגט א מענטש פארוואס טוסטו עפעס? פארוואס לכאורה איך האב א קשיא, וואלט איך נישט געדארפט אזוי טון און עס שטימט נישט, אבער פארוואס טוט ער עס? ווייל ער האט א חיות, ער האט למעשה א חיות, וואס זאל איך וואס זאל איך טון? עס איז טאקע נישט מוכרח, מען קען עס אפפרעגן, ס'איז דא א צווייטע שיטה, אבער מיט דעם האב איך א חיות, ווייל ער לעבט, א מענטש לעבט, און אלע זאכן, סיי אין פרנסה, סיי אין. אין חברים סיי אין געלט אין אלע זאכן עס דארף זיין עפעס א לעבעדיגקייט איינער וואס איך רעד וועגן דעם פסח אביסל איינער וואס האט נישט קיין לעבעדיגקייט אין זיין ארבעט ער גייט נישט קענען טון נאו וועי ווייל ער ווערט דיפרעסט ער גייט נישט שלאפן אין בעט און סאו דער חיים דער לעבעדיגקייט דאס איז די זאך וואס דארף נתוסף ווערן עס דארף נתוסף ווערן א לעבעדיגקייט אז ס'איז דא א נייע יאר עס זאל ווערן מער לעבעדיג זכרנו לחיים זאל לעבן מער און מוסיף זיין חיים דאס איז די זאך וואס אונז פרובירן צו

איז אז ראש השנה הייבט זיך אן א נייע יאר, מ'הייבט אן א נייע, א נייע יאר, א נייע סדר, און רוב זאכן, נאט אפשר אלע זאכן, פון פון וואס מען טוט ראש השנה, וואס קומט ארויס פון ראש השנה, וואס איז מסתעף פון ראש השנה, קען מען אריינלייגן אדער פארשטיין וויאזוי ס'קומט ארויס פון די קאנצעפט פון א ניו יאר, אזוי ווי מ'רופט עס ראש השנה די אנהייב פון די יאר, סאו זעט אויס אז די עיקר, די מעין קאנצעפט, אדער די פירסט פרינציפעל אוו ראש השנה,

און מען דארף וויסן, ס'איז דא וואס די די קאלענדער די די זייגער פארט אליינס, די זייגער פארט אליינס, ער פרעגט אונז נישט קיין רשות, מען ווערט עלטער יעדע יאר, ס'ווערט ס'גייט א טאג א טאג א חודש א וואך א יאר, דעט דעטס דזשאסט א פאקט, פאר דעט ווי דאנט רילי ניד ראש השנה, פאר דעם מ'מאכט נישט קיין קיין חגיגה, דאס אקעי, ס'איז א נייע יאר, מען וויל וויסן וועלכע טאג ס'איז, אקעי היינט איז תשע ט, נישט מער תשע ח, דו ווילסט וויסן וויפיל א זייגער צו קומען, אין די נייע יאר, אין די נייע זייגער. אבער אבער בפנימיות אז ווען א מענטש טראכט אריין אז ס'זאל טון עפעס פאר אים, אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי אין אנדערע ווערטער אויב מ'וויל זאגן ס'דא אלע יעדע זאך האט א האט די עולם שנה נפש בזמן ס'דא די אין טיים, טיים אליינס האט א נייע יאר, אקעי וויאזוי מ'צוטיילט די צייט, מ'האט מחליט געווען אז א יאר איז עפעס א זאך, אקעי. יעצט בנפש איז אויך דא אזא זאך, בנפש טייטש א נייע יאר, א נייע א נייע מדריגה, א נייע א נייע השגה, א נייע וועג, א נייע פראדזשעקט, א נייע זאך וואס מ'גייט טון, אויפצופירן א נייע זאך וואס איז אזוי אויף די לעוועל פון א נייע יאר אזוי ווי מען קען זאגן ס'איז דא בנפש טעג אזוי ווי איין פרק איין שטיקל איין איין פאר שעה ס'איז דא א וואך אביסל גרעסער א חודש א יאר איז איינע פון די גרעסטע יחידות איינע פון די גרעסטע קאונטינגס אוו טיים איז א יאר און ס'מיינט א גאנצע א גאנצע א גאנצע זאך א גאנצע לעבן אנדערע ווערטער פיפל פערסאנס לייף ווערט געמעסט אין יארן ער זאגט ער האט געלעבט אזויפיל אזויפיל ויהיו חיי שרה אזויפיל און אזויפיל יארן. און צו האבן א נייע יאר הייסט א נייע קיינד אוו לייף, א ניו לעוועל אוו לייף, אר א ניו אנאדער לעוועל אוו לייף, מען דארף זיך מתקדם זיין, יו העוו טו מעיק פראגרעס אין לייף, ענד מעיקינג פראגרעס אין לייף איז א ווערי הארד טינג, ס'קומט מיט אסאך דין, מיט אסאך גבורות, מיט אסאך פחד, מיט אסאך התאמצות, אסאך יראה, אסאך, איטס נאט סימפל. און ווען מען מיינט ווען א מענטש די עבודה פון ראש השנה וואס אונז זאגן אז מען דארף מאכן א נייע יאר, עס הייסט א נייע יאר געשעט נישט פון זיך אליינס, דאס איז די ביגעסט פחד, קאוז אין חסד אין די וועג פון חסד אלעס געשעט פון זיך אליינס, ס'הייסט עולם חסד יבנה, די אייבערשטער מאכט די וועלט, נישט אונז, ס'געשעט פון זיך אליינס, מען ווערט אליינס, מען קען דאנקען די אייבערשטער ברוך השם ס'איז געקומען א יאר, דאס איז זיכער אויך א חלק פון ראש השנה, די חסד וואס הייבט זיך אן, עולם חסד יבנה, אויב די וועלט הייבט זיך אן פון חסד הייבט זיך ראש השנה אויך אן פון חסד, און ראש השנה האט אסאך שייכות מיט חסד, און. מען דאנקט די אייבערשטער מען איז דורך געגאנגען א יאר און מען איז געווארן עלטער דאס איז חסד, אבער יעצט איז דא א חלק וואס איז גבורה, ס'הייסט גבורה מיין איך די חלק וואס וואס איז מוטל אויף די מענטש אליינס, וואס איז מוטל אויף די מענטש אליינס צו טוהן, איך דארף זיך מאכן א נייע יאר, אין אנדערע ווערטער איך דארף זיך מחדש זיין מיין חיים, איך דארף זיך מחדש זיין מיין לעבן, איך דארף זיך רוקן ערגעץ, און בעולם און בנפש די זמן אליינס ווערט נשפע פון דעם, ס'איז דא אזא מין סייקאלאדזשיקעל כלל.

ווי לאנג איז מיט פארשידענע קוועשאנס וואס מען קען זעהן פון דעם וויאזוי וויאזוי די קאנסעפשאן אויף טיים בנפש נישט די טיים אליינס איז אלעמאל סטעדי ס'איז ס'ווערט נישט ס'איז פשוט וואס א מענטש טראכט אבער די פילינג פון א מענטש א מענטש ווען א מענטש איז א יונגל יעדן טאג איז זייער לאנג יעדן טאג איז זייער גרויס עס איז שוין א גאנצע יאר שוין א גאנצע א גאנצע יאר א גאנצע יאר אלט ער ציילט ער ציילט עס א יאר און א האלב ער איז זעקס און א האלב עט א סירטען פוינט הערט מען אויף צו ציילן הערט מען אויף צו ציילן האלבע יארן פארוואס ביקאוז די יער סטארטס טו גאו מאטש פעסטער, סאדענלי ווען פיפל אר אולדער יערס גאו פעסטער, מ'האט חוקר געווען אז דאס איז נישט א טשעינדזש אין טיים, אין אנדערע ווערטער ס'דא מענטשן וואס האבן געהאט פארשידענע סברות פארוואס די צייט גייט שנעלער ווען מ'איז עלטער, און אפשר ווייל ס'איז ווייניגער, אפשר ווען א מענטש אין קאפ טראכט אה, ווען ער איז צען יאר אלט איז א יאר איז א צענטל פון זיין לעבן, ווען ער איז הונדערט יאר אלט איז נאר א הונדערטסטל פון זיין לעבן, סאו איטס נאט סאו חשוב, באט מ'האט געטראכט, מ'האט חוקר געווען און מ'האט געזען. אז אין שארט טערם טיים איז די סעים, די סעים דאזענט טשעינדזש וויט עידזש, מיענינג טו סעי איף איי עסק יו האו מעני מינוטס די שיעור איז געווען, אלטע איד איז די זעלבע, ווענדט זיך אויב עס איז א אינטערעסאנטע שיעור אדער נישט באט דעטס א דיפרענט קוועסטשן, אבער ס'טוישט זיך נישט מיט צייט, אבער אין לאנג טערם טיים, למשל זעקס חדשים ביי א עלטערע מענטש גייט עס אדורך אין אזויווי א וואך, אבער ביי א קינד איז זעקס חדשים א גאנצע זאך, א יאר איז א גאנצע זאך, און איטס קאלד די האלידעי עפעקט. און מענטשן ווען ער גייט דורך א האלידעי איז ביי קינדער יעדע האלידעי איז א גרויסע זאך אזוי ווי ראש השנה און כ'מיין אסאך משגיחים אפשר רעדן וועגן דעם אז ס'קומט ראש השנה און מ'פרובירט אזוי זיך מחדש זיין מחיה זיין יעדע יאר און פאר מאוסט פיפל ווען דער יאנגער איטס א טינג און דאס איז א נעטשרול טינג ס'איז נישט נאר א ווייל מ'ווערט שוואך ברוחניות ס'איז א נעטשרול טינג ווען מ'ווערט עלטער סאדענלי ס'איז נישט פשוט ס'איז א קלענערע זאך. יעצט מ'איז אויפגעקומען מ'איז ארויסגעקומען מיט א סברה אז די סיבה פארוואס דאס איז איז דער עיקר ווייל עס געשעט נישט קיין נייע זאכן דאס הייסט אונזער מח ציילט צייט ציילט נישט צייט פון צייט איז נישט קיין זייגער ס'ציילט צייט פון זאכן וואס געשעט יעצט ביי ביי א יונגע מענטש איז יעדע זאך איז ניי צו אים ער טוט אסאך נייע זאכן ער דיסקאווערט אסאך נייע זאכן און בכלל ער ווערט עלטער זיין גוף טוישט זיך יעדע יעדע יאר אסאך זיין מיינד טוישט זיך זייער אסאך סאו ווען ער קומט ווען ווען איינער איז געווען א בחור און ער קומט אין ישיבה די ערשטע מאל ראש השנה איטס א האול דיפרענט ראש השנה דען די יער ביפאר ווען ער איז געווען א יונגל נישט נישט געקומען נישט געקומען צו די תקיעות און איך ווייס וואס סאו פאר אים איטס א ביג טינג באט ווען יור אולדער מאוסט טינגס יו דו יו אלרעדי דיד סאו די מח אין אנדערע ווערטער אונזער מח איז אזוי ווי א א קאמפרעשאן אלגאריטם אין די אין די אין די קאמפיוטער אז מען חזר'ט איבער א זאך יעדע איינער ווייסט מען לייגט אריין א קאמפיוטער צען זיראוס ס'איז א שאד אז די קאמפיוטער זאל זאל געדענקען צען זיראוס, ער קען דזשאסט לייגן איין זיראו און מאכן א סימן אז דאס איז צען מאל. ס'איז די זעלבע זאך, א מענטש'ס קאפ ארבעט זייער ענליך. ס'שרייבט נאר אויף נייע זאכן, רייט אין די צייט, אין די וועג וויאזוי ער רעכנט צייט איז דאך וויאזוי ער שרייבט אויף זיינע זאכן כאילו, סאו זיין זכרונות, ווי ווי ווי ווייניגער אינטערעסאנטע זאכן געשען, איטס עז איף נאטינג, בעיסיקלי יא דעט דעט נעווער דעט טיים נעווער העפענד. סאו ווען יו אסק א אולדער פערסאן ווי אסאך יאר צוריק, יו וואוד סעי ס'איז געווען פֿינף מינוט צוריק, ווייל די גאנצע צען יאר האט ער נישט געטון גארנישט אינטערעסאנט, ער האט געטון גארנישט וואס איז געווען כדאי פאר זיין מח צו אוועקלייגן די שטיקל מעמארי און אריינלייגן דארט א נייע מעמארי ווייל ס'איז די אלטע מעמארי, נאך א טאג געגאנגען אין די ארבעט, נאך א טאג, נאך א יאר געהאט ראש השנה, אקעי. מער ווייניגער די זעלבע פון לעצטע יאר, סאו ס'איז א שאד צו ענקאודן בכלל אין מעמארי די ניו טינגס. סאו דעטס די ריזען וויי מ'האט חוקר געווען מענטשן וואס טוהן אמת'דיג נייע זאכן כסדר יו מיט פיפל דעט עווערי דעי דעי לערן ניו טינגס ענד דערס דיפרענט וועיס טו סעטינג יור לייף אפ דעט יו שוד העוו ניו טינגס כסדר איף יו טרעוועל א לאט אור איף יו ריעד א לאט אוו ניו בוקס וויט ניו איידיעס אור פארשידענע זאכן וואס מענטשן וואס זענען אזויווי זקני תלמידי חכמים עוד ינובון בשיבה וואס זיי זענען נישט דעתם מטפשת עליהם פארוואס א אלטע איד דעתם מטפשת עליהם ווייל הי דאזענט דו עניטינג ער טוט די זעלבע זאך אכציג יאר טוט ער די זעלבע זאך שוין מען קען כ'קען נאר שרייבן, צושרייבן, פלאס וואן דעי, די סעים עקזעקט טינג אז לעסט דעי, לעסט יער, לעסט דעי. ס'איז נאט אינטערעסטינג, באט איינער וואס איז א תלמיד חכם אדער איינער וואס ער קען מצליח זיין יעדע יאר צו האבן א נייע זאך, דעטס עקשעלי מעיקס די יער. סאו וואס איך וויל זאגן איז אז אויב מען האט א יאר און מען גייט מען גייט טון די זעלבע זאך ווי לעצטע יאר, סאו ס'איז בעיסיקלי די יאר געשעט נישט אין דיין מיינד איז אין די יום הזכרון, ראש השנה הייסט יום הזכרון, ס'האט אסאך צו טון מיט מעמארי. אין יור מעמארי דיס יער דידענט העפען, איף יו עסק, דעטס וואי איף יו עסק א פערסאן דעט דידענט דו עניטינג ניו אין דעט יער,

מ'זאגט ער האט צען יאר קינד האט צען יאר עקספיריענס אין די דזשאב און ס'קומט איינער זאגט ניין די האסט נישט צען יאר עקספיריענס די האסט איין יאר עקספיריענס צען מאל ווייל די צווייטע יאר האסט נישט געטון אנדערש ווי די צווייטע יאר וואס איז א חילוק די ערשטע יאר און די צווייטע יאר ס'זעלבע זאך אויב איינער טוט ער ווערט טיפער און ער ווערט גרעסער יעדע יאר דעמאלטס האט ער צען יאר עקספיריענס אויב מ'וויל האבן א יאר תשע"ט ס'זאל זיין א יאר ס'זאל נישט זיין נאכאמאל תשע"ח דעמאלטס דארף מען תשובה טון דארף מען אנדערע ווערטער דארף מען האבן נייע חיים דארף מען האבן נייע א נייע וועג פון לעבן. און באקומען נייע זאכן און ווערי סימפל טינגס לערנען נייע ספרים יעדע מ'דארף מאכן א קבלה יעדע יאר צו לערנען עפעס א נייע ספר וואס מען האט קיינמאל נישט געלערנט אדער א בוק אדער טון עפעס א נייע זאך טרעפן א נייע חבר טרעפן א נייע רבי קאנד אוו טינגס דעט דיס יאר שוד בי ווארט איט שוד בי ווארט בינג א יער און דאס איז דאס איז די פשוט די טייטש פון די די דין פון ראש השנה איז אז דאס זאל זיין ס'זאל זיך לוינען אז ס'זאל געשען נאך א יאר ס'זאל נישט זיין נאך א ריפיט פון די לעסט יאר ריפיט פון לעסט יאר איז יו דאנט איווען רימעמבער איט. יום הזכרון קומט מיט זאכן וואס מען געדענקט און וואס מען קומט כי תביא חוק זכרון פון אלע זאכן וואס איז געשען א גאנצע יאר אדער א גאנצע לעבן סאו בעסיקלי דאס איז די דין אזוי ווי מען זעט אין די אין די סדר הזכרונות איז די דין ביקאוז ווען מען איז נזכר לפני השם מיענינג ביפאר די אלטימעט טרוט אדער די אלטימעט ריעליטי אר בעסיקלי מען קומט אין סוף יאר און מען זאגט אקעי וואס געדענקסטו פון די יאר מען געדענקט נאר די זאכן וואס זענען געשען נישט די טעג וואס איז אריבערגעגאנגען דרײַ הונדערט און זעכציק טעג דאס געדענקט מען נישט אז ס'איז געשען נייע זאכן

און למעשה אויב מען קוקט אריין די תורה זעט מען אז די סדר פון די יאר גייט אויף די אגריקולטורעל סייד דאס הייסט פסח איז איז און ווי הייסט עס פסח און שבועות שניידט מען די תבואה ס'איז א חג חודש האביב ס'איז חג הקציר און סוכות איז די ענד פון די יאר אין אנדערע ווערטער למעשה אויב מען שטייט אין די על פי פשט פון די חומש די יאר די יאר ביגינס פסח און ענדס און ענדס תשרי אזוי שטייט אין די פסוק חג האסיף בצאת השנה זאלסטו מאכן סוכות, און דעמאלטס גייט ארויס די יאר, וואס הייסט גייט ארויס, אין אנדערע ווערטער ריעלי ראש השנה איז די ענד אוו די פריוויעס יאר, ס'איז נאט ריעלי די ביגינינג, ס'איז אזא חקירה, וואס איז די ראש השנה, איז די ענד פון די פריערדיגע יאר אדער די אנהייב פון די נעקסט יאר, עס איז באמת די ענד פון די פריערדיגע יאר על פי די אגריקולטורעל סייד וואס די תורה איז געבויט אויף. סאו יעצט אויב מען טראכט אריין אין די אין די אגריקולטור אין אנדערע ווערטער אין תשרי באופן כללי איז די חודש וואס מען ברענגט צו מען ענדיגט די יאר און וועגן דעם איז עס אזוי ווי א דין ווייל סא מען גייט מען טראכט שוין פון די נעקסטע סיזען די נעקסטע סיזען גייט זיין די ווינטער די ווינטער זייעט מען איין שפעטער רעגנט פארדעם בחג נידונים על המים ראש השנה איז אביסל פריער פאר די מענטשן אבער סאיז עס איז עס האט צו טוהן מיט די קאנצעפט אז די יאר ענדיגט זיך עס גייט זיך אנהייבן א נייע א נייע סיזען א נייע שנה און איך מיין אז עס דארף מען בודק זיין ס'קען זיין אז שנה אין די חומש און במקור מיינט בעיקר די סייקל פון די אגריקולטור ס'מיינט נישט אפילו צייט און וועגן דעם האבן זיי נישט אזויפיל די חקירות צו א שנת חמה שנת לבנה מען זעט ביי די מספר שני יובל מספר תבואות מיינט שנה מיינט מיינט וויפיל וויפיל וויפיל מאל ס'איז געקומען תבואה און וכדומה. יעצט אויב אזוי קען אונז פארשטיין זייער גוט וואס איז די חילוק און גערעדט אפאר מאל מען מוטשעט זיך צו מגדיר זיין די חילוק פון חודש ניסן און חודש תשרי און די חילוק איז פשוט. ווייל אז חודש, מען וויל מאכן א יאר ווי די אנהייב פון די יאר, ס'איז דא צוויי וועגן, מען קען אמת באטראכטן צוויי צוויי וועגן ווי אזוי ס'זאל זיך אנהייבן א יאר. ס'הייסט ס'איז דא חודש אביב, וואס דעמאלטס הייבט זיך אן אלעס צו וואקסן, ס'הייבט זיך אן, די גאנצע ווינטער איז טויט, דעמאלטס איז תחדש פני אדמה, ס'הייבט זיך אן ניי פון ניי צו וואקסן אלעס, ס'הייבט זיך אן פון ניי ארויסצוקומען אלעס פון די ערד, ס'איז א גרויסע שמחה, ס'איז א גרויסע ווערי, ספרינג איז לייק א ביגינינג טיים, און אסאך אזא זאכן, דאס איז די חודש ניסן. אבער מען קען אריינטראכטן אנדערש, מען קען זאגן די ביגינינג פון די יאר איז דאך נישט ווען ס'וואקסט די זאכן, מען האט דאך געדארפט איינזייען קודם. סאו די ביגינינג פון די יאר איז ווען מען הייבט אהן צו זייען, ווען מען הייבט אהן דאס הייסט חודש חשוון, מען הייבט אהן צו זייען. און וואס איז וואס איז די חילוק פון די צוויי זאכן? די חילוק איז צו מען טראכט מצד, מען קען עס רופן מצד העליון אדער מצד התחתון, צו מען טראכט מצד מעשי השם, אזוי ווי איך האב גערופן פריער חסד, אדער מען טראכט מצד די מענטש, מצד וואס די מענטש טוט, ס'הייסט מצד די אייבערשטער, ס'הייסט מצד די טבע וואס די אייבערשטער וואס ס'קומט ארויס הייבט אהן צו וואקסן, ס'הייבט אהן אין ניסן צו וואקסן. וועגן דעם חודש ניסן איז אלעס, מ'האט גערעדט באריכות פסח, הייסט זיווגא לא מסטרא דלעילא ולא מסטרא דילן, ניסן איז אלעס, די חידוש די התחלה פון ניסן איז ווען די אייבערשטער הייבט אן צו מאכן די וועלט זאל וואקסן די פירות און די תבואה די אלע זאכן דאס איז די התחלה פון חודש ניסן, אבער תשרי רעכנט רעכנט זיך פון א צווייטע זאך, תשרי רעכנט זיך פון די התחלה וועגן דעם איז עס א דין אויף די מענטש פאר דעם בחג נידונין על המים און פאר דעם איז מען דן די מענטש, פארוואס מען דן די מענטש? ווייל דארף זיין אזא סארט מענטש וואס גייסט חודש חשון ארויסגיין אדער תשרי שוין גייט מען ארויס אפשר און מען הייבט אן איינצוזייען, דעמאלטס הייבט זיך אן די עבודה פון דעם מענטש, אז דער מענטש וואס ער מאכט, די ישראל דקדשינהו לזמנים דער מענטש וואס ער מאכט, אז שפעטער נאכדעם וואס א מענטש טוט עס, שפעטער קומט ארויס פסח ווערט געבוירן, אזוי ווי עיבור און לידה, אבער פסח ווערט עס געבוירן, וואס מ'האט געזאגט, וואס שטייט אין ארי הקדוש, אז וואס מען איז פועל די יחוד, וואס מ'איז פועל שמיני עצרת, ווערט געבוירן פסח כביכול. אבער אבער עס איז מצד די עבודה פון דעם מענטש, וועגן דעם אויך זעט מען אז אין די סדר פון די עגריקולטור, שוין מצד די עבודה, מצד

און דער דער דין פון ראש השנה און די גאנצע סדר פון די חודש איז וויאזוי וויאזוי מען ווערט א מענטש אזוי אויף אידיש זאגט מען דארף זיין א מענטש צו זיין א מענטש אזוי ווי איך זאג מען קען יעדער איינער ווערט געבוירן א מענטש אבער מען ווערט נישט אמת'דיג געבוירן א מענטש מען ווערט געבוירן א פרא אדם צו ווערן א מענטש דאס איז א א גאנצע זאך און צו ווערן א מענטש די מענטש די מענטש האט פארשידענע כוחות און מען דארף וויסן ווי ווי א מענטש'ס א מענטש'ס כח שטייט.